יעצט, ס'איז געווען פארקערט, די פריער איז עס געגאנגען יעצט נישט, אזוי זעט מיך אויס, אקעי. אקעי, מ'האלט אזוי. מ'האלט מיר דא אזוי, דרײַ ביי סיי.
רעקארדינג אין פראגרעס.

אקעי, האופפולי, נעווער נאו. אקעי, האלטן מיר, אונז האלטן מיר אזוי. לאמיר זאגן ווי אונז האלטן, אביסל, אביסל הערות און פרובירן צו פארן ווייטער, אסאך ווייטער, טריי זעהן ווי מען קען, ווי מען קען אנקומען. קודם אונז האבן געלערנט, אונז האבן לעצטע וואך ממש אנגעהויבן א, א, התחלה בעלמא.

על כל פנים, די זה תואר הקשיא, מיר האבן גערעדט בקיצור נמרץ די קשיא אויף דריי וועגן, און דריי וועגן וואס מען קען טראכטן א תירוץ, און לאמיר זען וואס מען, וויאזוי מען קען גיין ווייטער. בקיצור נמרץ די קשיא איז געווען דארט וואס ס'שטייט דא בערך די קשיא איז געבויט אויף דעם וואס יעדער איינער ווייסט יעדער איינער וואס איז אחרון אטליסט ווייסט אז אין די וועלט איז נישט די זעלבע צייט איבעראל אין די וועלט די מקום מיט די זמן טרעפן ארבעט נישט אזוי שיין צוזאמען אזוי ווי ס'וואלט אויסגעזעהן פאר איינער וואס ווייסט נישט וויאזוי די וועלט דרייעט זיך. און ווען ס'איז דא שבת איז דארט זונטאג, און ווען ס'איז דא פרייטאג איז דארט שבת, און אזוי ווייטער. און שטעלט זיך א קשיא, ווי איז שבת? אדער ווען איז שבת? די קשיא האט מען זיך קען מען פרעגן, כ'וועל זאגן בערך דריי וועגן וואס איך פארשטיי מ'קען עס בכלל פרעגן די קשיא, ווייל סתם איז זיך אביסל א קלאץ קשיא. מ'קען עס פרעגן, עסומינג, און כ'האב עס אזוי ארויס ארויסבאקומען, כ'האב געהאט א שיעור זונטאג אביסל אויף דער אדווייז מער בעיון, אפשר וועט מען אנקומען צו דעם דא, אבער. אז אסומינג אז ס'איז דא אזא זאך א זמן, א זמן וואס הייסט קדוש, דאס הייסט שבת איז די טייטש, לאמיר אננעמען אז אזא סארט הנחה אז שבת איז די טייטש, נישט נאר שבת אדער חצות די אלע עת רצון וואס האבן גערעדט, איז די טייטש אז ס'דא א געוויסע צייט וואס די צייט האט איז ספעשל, ס'האט קדושה, וואטעווער קדושה מיענס, נישט פאר די שיעור, אבער ס'דא א צייט וואס עס האט קדושה. יעצט א צייט, לכאורה צייט ארבעט בערך אזוי, אזוי נעמען אן אחרונים, לכאורה צייט ארבעט אז ס'האט זיך אנגעהויבן פון. כ'ווייס נישט צו ששת ימי בראשית, צו אביסל פאר ששת ימי בראשית, אביסל נאך ששת ימי בראשית, כ'ווייס נישט פונקטליך וועלכע סעקונדע, עפעס א סעקונדע האט זיך אנגעהויבן די זייגער, ס'דא עפעס א יוניווערסעל זייגער, ס'האט זיך אנגעהויבן עט סאם צייט, ס'טיק טיק טיק טיק, אזוי האבן מיר עס לעצטע וואך אויך, ס'קלאפט, און ס'דא פארשידענע רגעים און פארשידענע צייט. יעצט, אויב און אויף די צייט, אויף די עכטע זייגער, מ'קען זאגן אזוי יוניווערסעל זייגער, האט די אייבערשטער געזאגט, האט די תורה געזאגט אז ס'דא זמנים קודש, די צייט צייט איז חול און די צייט איז קודש, אויב אזוי, יעצט די זון, די פראבלעם איז אז די זון גייט נישט מיט די זייגער, ס'פייפט זיך אן אויף די זייגער און ער דרייט זיך אין זיין אייגענע סקעדזשול, אדער די וועלט דרייט זיך ארום די זון, האועווער יו דעסקרייב איט, און ער גייט נישט, די טעג וואס אונז רעכענען, וואס בני אדם רעכענען, גייט נישט, איז נישט די זעלבע ווי די יוניווערסעל זייגער. והא ראיה, ווער קען מאכן יעצט א מעשה? ס'איז נישט, ס'איז נישט עכט מעגליך צו פארשטיין אנדערש, איך וויל נאר קלאר מאכן. ס'איז נישט עכט מעגליך צו פארשטיין אז ס'איז דא די זעלבע צייט וואס ס'איז יעצט שבת איז דארט שבת. והא ראיה, איך קען יעצט קאלן איינעם ער זאל ער וועט מיך הערן. ס'גייט נישט אנקומען די קול זיבן שעה ארום, יא? סאו די צייט, אויף וויפל ס'איז דא יוניווערסעל צייט, ס'הייסט א סדר הדברים, וואטעווער די הגדרה פון צייט איז, עפעס א סדר וואס פארט, איז די זון גייט נישט מיט יענער צייט, די זון גייט ארום אין יענער צייט, ס'איז אביסל אביסל גייט ער אביסל, אין א זעלבע צייט איז דארט שבת דא זונטאג, נישטא קיין וועג צו זאגן אנדערש, ממילא אויב מען אסומט אז שבת איז א געוויסע צייט, עס ווערט שווער, אז אויב אזוי איז, אויב אסומינג, יעצט פארשטייט זיך איז דא אויך נאך א הנחה, ס'איז דא איין עכטע שבת, אדער איין פלאץ ווי ס'איז די עכטע שבת, און אויף דעם קען מען טאקע ענטפערן, אויב דאס איז די קשיא איז לכאורה די תירוץ גאנץ פשוט, אז ווער רעדט דא פון צייט, אזוי מיין איך פארשטיי איך די רדב"ז מער ווייניגער, זיי האבן געברענגט נעכטן לעצטע וואך די רדב"ז. אזוי האט מיר אויסגעקומען, ס'זאגט נאך זאכן דער רדב"ז חוץ פון דאס, ער גייט נאך נאך שארפער, דער רדב"ז איז נישט קלאר פארוואס ער דארף האבן די שארפערע זאכן וואס ער זאגט, אבער אויב דאס איז די קשיא איז די תירוץ לכאורה זייער פשוט, אז ווער האט דיך איינגערעדט אז ס'דא א זאך זמן, די אייבערשטער האט געקומען און געזאגט מקדש געווען א זמן, שטייט נישט בכלל אין די תורה אזא זאך, שטייט מקדש געווען א טאג, וואס מיינט א טאג? פונקט אזוי ווי דער רדב"ז ברענגט א דמיון פון ברית מילה, פונקט אזוי ווי די אייבערשטער זאגט אז ברית מילה איז הייליג, ס'איז א אות, שבת איז א אות, ברית איז א אות, ס'איז א גזירה שווה, ווי איז די ברית? ביי אברהם אבינו'ס ברית? איינס, אבער אויך איז ביי מיין ברית, און אויך איז ביי דיינס, און אויך ביי יעדעם איינעם ווי ער וואוינט, און וואסערע גוף ער האט, צו ער איז גרין אדער שווארץ, נישט קיין חילוק, ס'נישט קיין קיין ס'הייבט זיך נישט אן, זעלבע זאך שבת, ווען שטייט אין תורה שבת, שטייט נישט א געוויסע זמן איז קדוש, שטייט אז א געוויסע טאג איז קדוש, ווען איז די טאג? ווען ס'קומט אן צו דיך, איך שלא יהיה. מ'קען אים פרעגן נאכאלץ א קשיא, אז די דעיטליין קשיא ווערט איז נאכאלץ שווער, יא? וועלכע, ווי איז טאקע דער טאג? דאס איז נאכאלץ א גוטע שאלה, עס הייסט, עס ווייזט א געוויסע זין אז מ'האט נישט גאנץ פארענטפערט די קשיא. אבער באופן כללי, די טעארעטישע קשיא איז בכלל נישט שווער. שבת איז שבת, ווען, ווענעווער שבת איז, דעטס ווען שבת איז. נישט קיין, ווענעווער די טאג איז, נישט, נישט קיין צייט, ס'איז א טאג. און א טאג איז טאקע אנדערש אין יעדע פלאץ. אזוי, דאס איז דער ערשטער וועג ווי מ'קען פרעגן די קשיא. ס'דא אבער, מ'זאל מסביר ווערן אז ס'דא נאך וועגן ווי מ'קען פרעגן די קשיא, עס איז מסביר אפילו, אפשר, פארוואס דער רדב"ז איז נישט געווען גענוג צו זאגן דאס. איך זאג נאר דער רדב"ז, איך האב אים אפגעלערנט אביסל בעיון זונטאג, מ'קען, ס'דא נאך אחרונים וואס רעדן די זעלבע זאך. די צווייטע וועג ווען דער מ'זעט קלאר אין דער רדב"ז איז אים שווער געווען אויך די אויך די קשיא, אויב איך זאג נאך וואס לעצטע וואך האב איך געזאגט איז עס גוט, סא מן הסתם נישט. די צווייטע זאך וואס מ'קען פרעגן איז אוודאי געבויט אויף א געוויסע נאך א הנחה, מ'קען מעיין זיין צו די הנחה איז ריכטיג.

וואס מיינט עת רצון, אז אין הימל רוקט מען עפעס טיש און בענק אין די צייט? דער אייבערשטער טאנצט מיט די צדיקים און לערנט מיט די צדיקים וואטעווער ער טוט, איז דאס לכאורה זיכער א זאך וואס איז א געוויסע צייט, ס'איז געשעט, יעצט קענסט פרעגן קשיות וואס וואס א מין צייט איז דא אין הימל, דאס איז גייט זיין נאך א וועג פון טראכטן א תירוץ, אבער אויב ס'נישט דא קיין צייט אין הימל דאך זאגט מען דאך גארנישט, סאו ס'מוז בפשטות ווען מ'זאגט דאס איז טייטש ס'איז דא א עת רצון, ס'דא אזוי ווי די גמרא זאגט בפירוש, ס'דא עת כעס און עת רצון, בעת רצון עניתיך, ווען איז די עת רצון? גאנצע שאלות אין די גמרא אין ברכות און אנדערע פלעצער ווען איז די עת כעס? אויך די גמרא אין ברכות.

וויפיל מאל היט די אייבישטער שבת? אדער מ'קען פרעגן די זעלבע קשיא אויב עת רצון איז נישט גענוג האט נישט גענוג מקורות אין חזל קען מען זיכער פרעגן די קשיא אויף זמני דין וואס שטייט בפירוש אין די משנה בפירוש אין א משנה איז זייער שווער זיך צו מ'קען זיך דינגען ס'דא טענות פון זיך דינגען אויף די משנה אבער די משנה אין מסכת ראש השנה זאגט ארבעה פרקים העולם נדון ס'דא ראש השנה ס'דא יום כיפור ס'דא שינה שיטה ס'דא הכל מודים כמעט הכל מודים חוץ פון ר' יוסי און ר' נתן וואס זאגן אז בכל יום אדער בכל שעה, חוץ פון זיי איז יעדע איינע מודה אז ס'דא צייטן וואס איז דא א זמן דין, אויף די גאנצע און די גאנצע ראש השנה יום כיפור און אפשר אלע מועדים שטייען אויף דעם אויף דעם מציאות, קען מען ווייטער פרעגן קשיא ווי איז די דין אין ארץ ישראל אין בבל אין לעיקוואד אין אין טאמס ריווער ווי ווי פונקטליך געשעהט די די חתימה. ווען ווען איז די גמרא קען ענטפערן די. אט אז אויב אויב אויב אונז מאכן ראש השנה ווען מאכט די אייבערשטער אבער דאס איז נישט אזוי שווער ווייל דעם דאס האט שוין פארענטפערט די גמרא מען דארף טראכטן צו דאס איז טאקע א תירוץ אויף דעם לאמיר לאמיר זאגן אז איך וועל אביסל אנדערש ווי איך האב געזאגט לעצטע וואך אבער איך וויל עס זאגן אין אזא וועג ווייל הרב איך ווייס נישט וויאזוי ער הייסט פרעגט הרב אורטנער סאו למעשה אויב ער פרעגט אזוי די קשיא איז דא א מפורש'ע גמרא מסכת ראש השנה וואס פרעגט די קשיא זייער אינטערעסאנט, אפשר כאפט נישט אז ס'איז א מפורש'ע גמרא. די גמרא איז שוין איך דענק נישט וועלכע דף, איך לערן נישט לויט דפן און איך דענק נישט, אבער די גמרא זאגט, אין די סוגיא פון די דין פון ראש השנה שטייט אין די גמרא אין די ערשטע פרק ביי די משנה דארט, אין תניא אין בית דין של אויפן פסוק כי חוק לישראל הוא משפט לאלקי יעקב דרשנ'ט די גמרא אין בית דין של מעלה נכנס לדין עד שיקדשו בית דין של מטה את החודש. איז די טייטש, די גמרא איז שווער געווען די זאך

כ'רעד אין ארץ ישראל. בסדר, אין הכי נמי, דאס איז טאקע וועגן דעם זאג איך דאס איז טאקע די צווייטע קשיא, וואס איך זאג אז אויב מען קען פארענטפערן די מער שורש'דיגע קשיא, די קשיא פון ארץ ישראל און אמעריקע איז א סעקאנד לעוועל קשיא פון דאס, יא? אויב דו קענסט פארענטפערן, יא אבער אויב דו קענסט פארענטפערן אז, לאמיר לאמיר טון אביסל אויסרעדן, אויב דו קענסט, די שאלה איז וויאזוי מען פארשטייט די שטיקל גמרא, ס'איז דא אויף דעם ממש בפירוש אין די ראשונים וואס רעדן וואס די טייטש, וואס די טייטש אז אין בית דין של מעלה נכנסין לדין עד שיקדשו בית דין של מטה את החודש. אויב די טייטש איז כפשוטו ממש, ווען די בית דין מאכט, קענסטו פרעגן פאני טעכנישע קשיות, וואס איז אויב די עדים קומען שפעטער, דעמאלטס זעצט זיך די בית דין של מעלה אדער שוין פון אינדערפרי ווייל זיי האבן רוח הקודש, זיי ווייסן וואס גייט זיין, איך ווייס נישט. דאס דאס איז א גוטע שאלה, דאס שטייט נישט. וואס? פשוט פשט. נו? נאך בית דין של מעלה זאגט מקודש, דעמאלטס זאגט בית דין של מעלה. ס'מאכט זיך אבער אז בית דין של מטה זאגט מקודש ראש השנה נאכמיטאג.

אזוי פארשטיי איך, ניין? אזוי פארשטיי איך. פארקערט די מכשול איז געווען אז די עדים קומען שפעט אז מען האט נישט געפירט יענע טאג.

וואס? איך קען ענטפערן. שפעטער שפעטער נאכן שיעור. שכח. טריי צו נישט, כ'האב פארגעסן צו זאגן אז ס'דא א כלל אז מ'רעדט נישט די ערשטע צוואנציג מינוט. כ'האב נישט פ... מ'קען מיך קיינמאל נישט ענטפערן שנעל. הייבט זיך יעצט אן די זייגער. קיצור א מעשה איז אז סאו וואס כ'האב געוואלט זאגן סתם ווייל אבער איך גיי נישט, כ'וויל נישט מאריך זיין ווייל כ'ציה שוין אוועק פון די ענין. איז דא די מאירי האט געזאגט טייטש אויף די, האט טייטש די גמרא דלא כפשוטו. פשט איז ס'איז דא א בית דין של מעלה און די בית דין של מעלה זעצט זיך נאך די בית דין של מטה אדער לפי די בית דין של מטה, אייגנטליך לפי די בית דין של מטה זיי זענען קובע, נאכדעם קענסטו אויך ענטפערן א פשוטע תירוץ, און די תירוץ זאגט טאקע מער ווייניגער די די ווארט איך מיין חתם סופר אנדערע זאגן די תירוץ, און וואס איז אין אמעריקע? אין אמעריקע איז אויך דא א בית דין של מטה, א סארט בית דין של מטה, טאקע נישט ס'איז נישט אזוי פשוט ווייל די גאנצע שאלה אין די רמב"ן וויאזוי די קידוש החודש ווערט אין חוץ לארץ און מ'דארף ווארטן פאר די בית דין פון ארץ ישראל, ס'איז גראדע נישט אזוי פשוט באט עסומינג אז ס'איז דא עפעס א רב וואס זאגט אז יעצט איז ראש השנה איז דא אויך א שטיקל בית דין של מטה, און די בית דין של ארץ ישראל, די הימל וועט פאלגן דא. איי וויאזוי ווערט צוויי? איז ווייטער שווער, די קשיא האט מען נישט פארענטפערט וועלכע איז די אמת'טע, אבער פאר פאר די בערך פאר די חוץ לארץ'דיגע איז מען דן דא און פאר די ארץ ישראל'דיגע איז מען דן דעמאלטס, איך ווייס נישט, אזוי אזוי מיין איך דארף מען פארשטיין אויב דאס איז די פשט, און ס'איז דא ס'דא א שארפערע פשט וואס דאס איז, כ'האלט אנקומען א מינוט, סאו לאמיך צוריק גיין צו מיין סדר. על כל פנים, דאס איז די צווייטע שאלה, דאס די שאלה וועגן דעם זאג איך, די צווייטע שאלה ווערט מער טריקי צו פארענטפערן, ווען איז ווען טוט די אייבערשטער אדער ווען מאכט די אייבערשטער א דין אדער ווען ווערט די אייבערשטער ברוגז, די סארט שאלה איז אביסל מער טריקי צו פארענטפערן, ס'איז אויך גאנץ, איך מיין אז די שאלה קען מען אויך גאנץ גוט פארשטיין פארוואס קיינער פאר די אחרונים האט עס נישט געפרעגט, אבער איך ווייס נישט פונקטליך וויאזוי איז מען מסביר צו זיין די תירוץ, אבער איך האב נישט געטראפן אין כל השס כולו, איך האב נישט געלערנט גאנץ שס אבער איך געדענק נישט קיינמאל נישט אין גמרא און נישט אין זאג דיך ראשונים מ'וועט באלד טראכטן אבער נישט אין רוב נארמאלע ספרי יהדות האב איך געטראפן קיינער זאל פרעגן אפילו א ענליכע סארט קשיא אויף קיין שום הלכה, ס'דאך דא אזויפיל הלכות נישט נאר איין נישטא דא די ערשטע מאל וואס א הלכה וואס איז תלוי אין הימל ס'דאך דא טויזענטער הלכות וואס זענען תלוי אין וואס דער הימל טראכט, גאנץ סדר קדשים למשל איז דאך ונרצה לו לכפר עליו, יא?

כ'זע נישט, כ'זאג דיך די ערשטע מאל איז די אחרונים וואס זיי מיטשען זיך אין חצות און שבת, ביז דעמאלטס האב איך נישט געטראפן קיינער, אפילו זיי זענען נישט צו וואריד, ס'איז א טעכנישע קשיא וואס מ'רעדט אזוי א שבת נאכמיטאג, מ'האט נישט פארטון די צייט רעדט מען אזא קשיא, זיי זענען נישט מורא'דיג צוטון, זיי מאכן נישט מורא'דיג זיך מורא'דיג צוטון פון דעם, און וואטעווער די תירוץ איז, און מ'קען זייער שטארק מרחיב זיין ספעקולעישן די תירוץ פאר די קשיא, אבער ס'זעט נישט אויס אז די אידן זענען זייער וואריד וועגן דעם, ס'איז דא אנדערע, אויב מ'קוקט גראדע אין די אנדערע כיתות בית שני וואס מ'רופט זיך, און די קומראן און די צדוקים און די, אפשר נישט דווקא צדוקים אבער. די אנדערע חברה זענען ספר יובלים למשל איז זייער וואריד וועגן די קשיא. זייער וואריד וועגן די קשיא וואס איז אויב די בית דין האט איינמאל געמאכט א טעות און האט די ריכטיגע ראנג צייט מילא אלע אלע שבתים און אלע אלעס איז ראנג. ער איז זייער באזארגט וועגן די קשיא. די חכמים זעען נישט אויס צו זיין זייער באזארגט. נישט נאר אז זיי האבן נישט קיין טעות זאגן אונז האבן יא די ריכטיגע. עס פאלט זיי נישט איין בכלל אז דאס איז א פראבלעם. על כל פנים איך וויל נישט שפעקולירן וועגן דעם אבער דאס איז א נקודה. און איך קען אויך איינער זאגן אז קבלה איז שולדיג אויף דעם, דאס איז נאך נאך נקודות, אבער עס איז א מער אינטערעסאנטע שאלה. יעצט די דריטע שאלה וואס איז יא אויך א זאך וואס כמעט קיינער האט נישט געפרעגט, האבן געברענגט הרב כשר האט זיך געווינדערט וועגן דעם, איז אויב ספעציפיק אויף שבת, עס קען מען קען פרעגן ענליך אפשר אויף קידוש החודש און און אביסל און אביסל אנדערע וועגן, עס איז נישט אזוי נישט אזוי פשוט. אז שבת איז דאך זכר למעשה בראשית, איז די זעלבע קשיא פון טשעינדזשעס, איך מיין אז אויף קידוש החודש איז אויכעט שווער אבער איך האב נישט געזען קיינער זאל רעדן אויף דעם קלאר סאו בין איך נישט אינגאנצן קלאר וועגן דעם, אבער אויף שבת איז זיכער שווער, פרעגט פרעגן איז דא זיכער אטליסט איין אחרון וואס האט געפרעגט די קשיא, אז שבת איז דאך זכר איז דאך געווען זונטאג מאנטאג דינסטאג פון ששת ימי בראשית און די זיבן טעג מאכן אונז זייט דעמאלטס לכאורה איז דאך שווער ווי וועלכע וועלכע שטאט רעדט מען פון יא? אין אמעריקע איז געווען די ששת ימי בראשית אביסל פשוט שפעטער ווי אזוי ארבעט דאס פונקטליך די מעשה בראשית אליינס איז דאך שווער לעולם איך האב געטראכט וועגן די קשיא אביסל די וואך איז לכאורה איז דאס די סארט שאלה איז מען רעדט במפורש אין די גמרא אין די מדרשים נאר זיי האבן נישט אונזערע הנחות וועגן ווי אזוי די וועלט ארבעט עקזעקטלי סאיז שווער אויס אויסצופרעגן וואס זיי רעדן, אבער למשל, דער עולם ווייסט דאך מחלוקת, אזא ידוע'דיגע מחלוקת, רבי אליעזר מיט רבי יהושע, צו בניסן נברא עולם אדער בתשרי נברא עולם, די מחלוקת ווער עס קוקט אריין אין די גמרא ראש השנה, די ראיות וואס זיי ברענגען, ס'איז א כפשוטו ממש די מחלוקת, על פי פשט, ס'איז דא אסאך דרושים, אסאך רמזים וואס מ'איז מסביר אויף דעם, על פי פשט, זיי דינגען זיך כפשוטו, ווען האט זיך די וועלט אנגעפאנגען? ניסן די נברא עולם מיינט נישט, און ס'איז דאך נישט געווען קיין חודש ניסן, ס'מיינט דאך די תקופת ניסן, יא, די. צו ס'איז ווען די בהמות ווערן געבוירן אדער ס'איז ווען די ערד איז, דאס הייסט זיי האבן זיך פארגעשטעלט אז די וועלט הייבט זיך אן, עפעס האט זיך ערגעץ אנגעהויבן יא, און מען קוקט אריין אין די פסוקים הייבט מען אן צו מדייק זיין, סאו ס'איז שוין דא גרויסע בהמות, מ'קען אלץ זוכן תירוצים לפי יעדע שיטה, אבער בפשטות האבן זיי אנגעהויבן זיי אריינגעטראכט, ס'איז דא בהמות, ווען ווערן די בהמות געבוירן, אין די צייט קומט דאך אין ניסן ווערן די בהמות געבוירן יא,

ס'איז אלעמאל א סתירה אבער מען דארף פרובירן, ס'איז א געהעריגע שאלה, מען קען אוודאי פרעגן, ביי די וועי מען טראכט שוין יא, אונז ווייסן דאך אז נישט נאר נישט נאר אין די טעג איז אנדערש איז דאך אויך תקופות איז אנדערש, א גרויסע מבוכה אין די רא"ש און די ראשונים, וואס טוען די אידן וואס וואוינען אין אויסטראליע און אין סאוטערן העמיספעיר וועגן ותן טל ומטר, אבער דאס איז דאך א קשיא אויך אויף די גאנצע מחלוקת בתשרי נברא עולם, מען קען דאך, איך האב נישט געטראכט אז דאס איז א תירוץ, זיכער אז עפעס א אחרון האט דאס געזאגט,

ס'איז ביי פסח נאך די יאר. יא, אבער דאס איז שוין געבויט, דאס איז שוין געקומען, דאס איז שוין געקומען לפי דעם, מ'האט געמאכט א מדרש, ס'איז שוין די זעלבע דרש, א המשך פון די זעלבע מהלך. אין ארגענטינע און אין קענעדע איז עס נאך דא. איך פארשטיי עס ניי, זאג א תורה, נו וואס קען. איך מיין נישט אז דאס איז א עכטע תירוץ, ס'איז נאר א, ס'איז נאר א לפלפול בעלמא. פשט? ס'איז נאר א לפלפול בעלמא, דער רבי האט נישט געזאגט אז עס שטימט על פי פשט, אבער על פי פשט שטימט איז אויך די גמרא מאכט זיך נישט וויסנדיג פון דעם אז אז אין די וועלט איז דא חלקים, די געדאנק, די עיקר ראיות, איך פארשטיי אז די עיקר איז, איז די, הייבט זיך אן פון די שאלה פון ווי די בהמות אדער די, אדער די, אדער די, אדער די, די גראז, און דאס, איך פארשטיי, איך בין מסכים. איך פארשטיי, איך זאג נאר, די פשט, אין פשט הגמרא, נישט נאר אין די גמרא, נאר כמעט אלע גמרות, ווייסן נישט פון דעם אז דא צווייטע זייט וועלט, אדער רעכענען זיך נישט מיט דעם. און עס איז אמת לגבי די זון און לגבי די שקיעה און לגבי די תקופות לגבי אלעס, אבער אויב מען וויל שוין יא טראכטן קען מען דאך שוין זאגן אז דאס איז א תירוץ, וועט מען מוזן דוחה זיין די אלע מעשות פון אדם הראשון אברהם אבינו און אזוי ווייטער. שוין איך זאג סתם איך האב נאר געכאפט אז דאס איז דאס איז א סערטען קיינד אוו קוועשען וואס די גמרא וואלט יא געקענט פרעגן, עט ליעסט לגבי די תקופות האבן זיי יא געפרעגט די סארט קשיא ווי האט זיך אנגעהויבן די וועלט צו עס איז בניסן אדער בתשרי. און אויף שבת האט מען זיי נישט געפרעגט, און פשטות האבן זיי נישט געטראכט פון די פון די מציאות. אבער על כל פנים דאס דאס איז א דריטע סארט וועג ממש ממש ממש א פראקטישע ריאלישע וועג פון פרעגן די קשיא, נישט קיין שאלה פון הלכה שאלה אזוי ווי ווען איז שבת ווען איז קדושת שבת ווי אזוי ארבעט עס נישט קיין ווי אזוי האב איך געזאגט די צווייטע אזוי ווי א קבלה שאלה איך ווייס ווי איז די עת רצון ווי אזוי ארבעט עס אין הימל נאר עס איז ממש א פשט פשט חומש שאלה ווען מ'האט באשאפן די וועלט ווי אזוי ווי אזוי ארבעט עס.

און האבן מיר געזאגט אז ס'דא בערך אייניגע דריי תירוצים, כ'וועל זאגן די ערשטע תירוץ, איך האב עס אביסל אנדערש אבער איך וועל זאגן אויף די סדר ווייל די סדר פון די קשיות איז די ערשטע תירוץ איז אז ס'איז טאקע אויף יעדע פלאץ אן אייגענע און צו ס'איז פארענטפערט די הימל ווייס איך נישט אינגאנצן, מ'קען טראכטן אז ס'איז דא, מ'קען זאגן אז ס'פארענטפערט די הימל ביי די וועי ווייל כ'זע נישט פארוואס די הימל, לאמיר זאגן די הימל איז א פיזיקעל ספעיס,

איז די פארקערטע סארט תירוץ וואס דארף מען דארף טראכטן סיי על דרך הקבלה סיי על דרך הלכה פארוואס איינער זאל ווילן אזא תירוץ אבער איך וועל אביסל מסביר זיין וואס איך טראכט איז וואס די תירוץ און רוב אחרונים אפשר נישט רוב אבער א גרויסע חלק פון די ערליער אחרונים האבן געווען העפי מיט די תירוץ נישט די רדב"ז די רדב"ז איז נישט געווען העפי מיט עס אבער די ווי מען זאגט די פרשת דרכים און די חוות יאיר און ר' יעקב עמדן און די רמ"ק און כ'דענק שוין נישט וועם נאך פאר נעימס דעט איים רעמעמבערינג אלע גרויסע אחרונים.

ממש א בדידי הוה עובדא דאס שטייט זייער אסאך. און בקיצור, ער מאכט, ער זאגט כדאי איר זאלט נישט זאגן אז איך זאג סתם, ברענג זאג איך א ליסט פון מיינע קשיות, דאס זענען זאכן וואס שטימען נישט און איך ווייס נישט קיין תירוץ, און בתוך הדברים איינע פון די זאכן וואס שטימען אים נישט איז די קשיא ממש, ער רעדט פון צי די וועלט איז סקווער כמעט, ער זאגט אז דער רמב"ם און אלע זאגן אז ס'דא ראיות אז די וועלט איז רינדעכיג און און ס'דא טאג אויף אנדערע זייט פון די וועלט, און ס'איז זייער אסאך גמרות וואס איז משמע פארקערט, ער ווייסט נישט קיין תירוץ, אפשר איז דא עפעס א תירוץ, און ער זאגט קודם ס'איז זייער שווער צו אפילו גלייבן, אז די וועלט איז רינדיג איז שווער צו משער זיין בדעת, אבער איז דא א ראיה, איז דא א ראיה, וואס קען מען טון? אבער למעשה, ס'שטימט נישט מיט טויזנט זאכן, און בתוך איינע פון די זאכן וואס ער זאגט וואס שטימען נישט, כ'האב כ'האב נישט אויפגעהויבן די לשון, איינע פון די זאכן וואס שטימען נישט איז די ענין פון ווי איז שבת, און ווי איז די עת רצון, ער ברענגט, ער זאגט מ'האט שוין געפרעגט די קשיא, און די תירוץ המובחר איז. אייגנטליך, ווייל ס'זעט אויס ער איז נוטה, ער איז נישט געווען אינגאנצן משוגע, ער טראכט יא אז אז ס'איז דא א רינדעכיגע וועלט און ס'איז דא צייטן, און אזוי ווייטער, און די בעסטע תירוץ זאגט ער מיינט ער איז אז ס'איז דא, עס איז נאר אין ארץ ישראל, ס'איז נאר דא אין איין פלאץ, איין פלאץ וואס דאס איז ארץ ישראל, דארט איז די עכטע עת רצון, אלעס אנדערש איז, און ער שטעלט צו די כוזרי אויף דעיטליין, אלעס אנדערש איז א טפל אדער נישט עכט. דאס זעהט אים אויס די גלאטסטע תירוץ, און כ'דארף פארשטיין פאר א געוויסע סארט קאפ אזוי ווי דער חוות יאיר זייער א אנאליטישע, דאס איז א גלאט די גלאטסטע תירוץ, מ'דארף נישט אויסטראכטן קיין נייע יסודות דא, וואס מיינט קדושה און ווי פונקטליך ס'פארן די מלאכים און אויסטראכטן מגלה זיין נייע מלאכים, יא מ'דארף נישט גארנישט, מ'דארף פשיטא, די תורה האט דאך געגעבן אן ארץ ישראל, מסתם דארט איז די ריכטיגע די ריכטיגע זאך, איי וואס איז מיט אידן אין אמעריקע? האט דער רמק אויך געזאגט אין איינע פון זיינע פלעצער אז אלע אידן ער פרעגט ער רעדט וועגן די מעלות זיינע תפילות אזוי זאגט דער רמק אז אלע אמעריקע אלע נישט אמער ער רעדט פלעצער פון פאר ארץ ישראל נאך ארץ ישראל און ס'איז דא איינער מוטשעט זיך דינגט זיך אויף אים וועגן די נקודה און ער זאגט אז די תפילות ווי זיי גייען ווען גייען זיי ארויף נו די אידן אונז דאווענען שחרית מארגן אינדערפרי ווען די סטודענטן דאווענען שחרית נעמען זיי מיט די תפילות זיי האלט ס'בלייבט סטאק ערגעץ אין א אין א וועיטינג ליסט ערגעץ בקיצור אבער די עכטע די עכטע איז נאר אין ארץ ישראל אזוי זאגט דער רמק. אבער דער רמק זאגט עס מצד קבלה, שוין קען זאגן אזעלכע זאכן, אבער די חוות יאיר זאגט נישט מצד, ער זאגט בפשטות, דאס איז די מערסטע גלאטסטע תירוץ צו זאגן אזוי, זייער אסאך וואוילע אידן האבן געטראכט אז דאס איז א נארמאלע תירוץ, יעצט איך וויל נאר מסביר זיין פארוואס פארוואס איך מיין אז ס'איז א פארוואס איז מושך די תירוץ, און פארוואס איך מיין דער כוזרי וואלט אויך געטראכט אז דאס איז א גוטע תירוץ אין א געוויסע וועג. ס'איז מושך די תירוץ, און פארוואס איז כ'וויל מסביר זיין וואס די פראבלעם, וואס ער ווייזט אויף א גרויסע פראבלעם, ס'איז נישט קיין, אבער ס'איז א סיבה פארוואס ס'מאכט סענס, ווייל יעדער איינער וואס לערנט גלאט חומש, גמרא, מדרש, אזוי ווי אונז לערנען די חומש און די גמרא, זענען נישט גורס דאס אז די וועלט איז אזוי קאמפליקעיטעד וואס ווי אונז ווייסן, ס'איז נישט גורס, וואס האט געוואוסט און וואס האט נישט געוואוסט איז א צווייטע שאלה, אבער בפשטות, די שקיעה איז די טייטש, די זון קומט ארויף און ס'גייט אראפ, איך האב זיך געפרעגט ממש די קשיא, לויט די רמב"ם איז נישטא אזא זאך שקיעה, ס'זעהט נאר אויס אבער ס'איז נישטא אזא זאך, שטייט אין פסוק אז ס'איז דא א שקיעה, כ'ווייס נישט, מזרח שמש עד מבואו, זאגט ער, פון ווען איך דמיון אז די זון דרייט זיך נעבן מיר, ביז ווען איך דמיון, דאס איז, ס'מאכט ראונג, ס'רואונט אלעס, די מציאות איז א פאקט, אבער ס'רואונט זייער אסאך פסוקים, זייער אסאך מדרשים, כ'רעד שוין נישט פון די גמרא אין פסחים וואס רעדט צו די זון גייט פון אויבן אדער פון אונטן, אבער אפילו די פשוט'ע, פשוט'ע זאכן, ס'איז דא שבת און די אלע זאכן, ס'רואונט עס, און. דער חוות יאיר איז געווען אויך פון די ערלי אחרונים, ער האט געוואוינט אין דייטשלאנד, כ'דענק נישט פונקטליך די עדישינס, בערך פינף הונדערט יאר צוריק, סאו וואס זאג איך, און נישט נאר דאס, דאס איז נאר א דוגמא פון די פראבלעם וואס איז דא באמת דא, ס'איז נישט נאר דאס, ס'איז קאלעטער, כ'מיין צו זאגן, לאמיר זאגן א משל, ר' מאטל זילבער האט ליב צו רעדן פון די משל, ער זאגט פארשידענע תירוצים, אין די תורה שטייט אז דא א זאך וואס הייסט יום טוב פון חג האסף, חג הקציר, חג החודש האביב, שטייט מפורש נישט סתם, גאנץ חודש עיבור האבן אונז כדי אז פסח זאל זיין, די גאנצע ריזן פארוואס מ'מאכט זיך משוגע מיט די עיבור אז פסח זאל אויסקומען אין חודש האביב, איז עס א הלכה? עס איז א מציאות? און דו גייסט אין אסטראליע, מ'דארף נישט גיין אפילו ביז אסטראליע, איך מיין אין מצרים איז דא אנדערע תקופות אין א געוויסע זין, קליימעט, די קליימעט אין ארץ ישראל איז נישט. נישט אפילו אין די גאנצע האלב וועלט, אמעריקע איז אויך נישט ממש דאס, די תבואה אין אמעריקע פלאנצט מען אנדערע צייטן ווי אין ארץ ישראל און אזוי ווייטער, יעדע געגנט האט זיך זיינע סדרים, זיינע הלכות, זיינע מציאות. איז דער ראש האסטו פריער דערמאנט? יא יא, דער ראש מוטשעט זיך אויף די קשיא פון ותן טל ומטר, אבער איך זאג, מ'דארף נישט אנקומען ביז אוסטראליע, ביז פלעצער, ס'איז דאך סאך שווערער די קשיא, און ס'איז נאר איין דוגמא, ס'איז נאר איין דוגמא פון. ס'איז א מחלוקת ראשונים צו צו מ'טוט ווען מ'זאגט נישט פרייע תפילה, וואס צו צו מ. אה, ברוחניות איז אזוי, וואס איז א תירוץ? ס'וואלט געווען בעסער, ער איז, ער, מאטל האלט אז ס'וואלט געווען בעסער אז ס'זאל גאנץ גשמי זאל שטימען מיט רוחניות, און א חלק פון די גלות אז ס'שטימט נישט. דאס איז מער ווייניגער זיין מהלך. ניין, ס'נישט קיין קרעיזי מהלך, ער האט עטליסט טרייט צו מסדר זיין די מציאות, ער ווייסט אז עס שטייט אזוי, אבער די פאקט איז נישט, דאס איז א חלק פון די גלות, ס'איז דא בריונים אין דעם, תורות, אבער. אבער מטר רעכנט זיך מיט די קליימעט אין בבל. יא, דא זעט מען אז זיי האבן זיך יא גערעכנט, דא האט מען געמופט אביסל ווייטער, האט מען שוין נישט געוואוסט וואס צו טון, פארשטייסט? סאו עט ליסט ביז בבל, יא, עט ליסט ביז בבל האט מען, האט די גמרא גערעכנט, שפעטער, סאו בקיצור, דאס ווייזט אויף נישט סתם א, נישט סתם א פראבלעם, נאר אויף א פראבלעם פון כל התורה כולה, איך מיין די הלכות פון. פון שור שנגח את הפרה איז אויך אויך אסומט אז ס'איז נאר דא שור'ס מיט פרות און מ'ווייסט פונקטליך וואס איז ווער איז א שור מועד און ווער איז א שור תם און גיי ווייס צו א סעלף דרייווינג קאר איז א תם נאך דריי מאל אדער נאך צוויי מאל נישט אפילו דא וויאזוי אנצוהייבן צו טראכטן און איינער קען דאך אנהייבן צו זאגן אז לא ישטה לצים איך לעב עס יא אבער וואס ס'שטייט דאך גארנישט וועגן דעם ווייס איך בכלל נישט וואס צו טון די תורה איז געגעבן געווארן אנדערע ווערטער די קלארסטע פשוט'סטע וועג תורה אסומט א געוויסע וועלט נישט ע פ פשט, ע פ הלכה, נישט נאר ע פ פשט, כ'מיין, די פאקט אז עס אסומט א געוויסע וועלט, און עס איז א געוויסע היסטארישע תקופה, עס איז א געוויסע דזשיאגראפיקעל תקופה, א געוויסע צייט, יעצט אוודאי שוין נישט פון היינט, און נישט עקזעקטלי אין די פלאץ, עס אסומט א בית המקדש, כ'מיין, עס איז נישט סתם, עס אסומט זייער אסאך זאכן, און און ווי ווייטער מען ווערט, ווערט א גרויסע צרה, וואס וואס צו טון מיט דעם, נישט נאר נישט נאר צו מען זאל זיין א פרומער איד אדער א רעפארמער און מאכן א נייע תורה, אפילו ווען מען וויל יא זיין א פרומער איד, ווייסט מען דאך נישט וואס צו טון, מען דארף דאך עפעס א מהלך, און זייער ווייניג מענטשן האבן א גוטע מהלך, איך ווייס נישט, חזון איש האט אזא תורה, ס'איז געווען שני אלפים תורה, און אפילו אויף די דעדליין זאגט ער אזא תורה, עס איז זייער שווער צו, חזון איש זאגט אזא תורה, יא ענק ווייסן אז די אייבערשטער האט אזוי געוואלט אז מען זאל פאלגן די תורה וואס איז געווען דעמאלטס, ווער האט אים געזאגט, איך ווייס נישט, אזוי זאגט ער, אבער עט ליסט ער מוטשעט זיך, פארוואס שטייט שני אלפים תורה. וואס מיינט די גמרא? ער האט פארשטאנען אז ס'מיינט אז די תורה בלייבט, די גמרא זאגט דאך פארקערט אז נאך די שני אלפים תורה ענדיגט זיך די שני אלפים תורה, סא וואס איז פשט? איך ווייס נישט. איך זאג נישט, איך זאג נישט, איך מיין נישט דא יעצט אריינצוגיין אין די נקודה, איך זאג נאר אז דאס איז א גוטע דוגמא, און דאס איז די ריזען פארוואס מ'דארף נאר צוריק גיין, ממילא איז דא צוויי וועגן באופן כללי, אגעין איך מאך וועגן, באופן הכי כללי איז דא צוויי וועגן זיך צו ספראווען מיט די עצה. און די צוויי וועגן זענען די כוזרי און די רמב ם. אוי, איך גיי אנקומען. בלי נדר. כ'האב דיר ארויסגעפינט גאנץ כוזרי מיט גאנץ רמב ם. מ'דארף אנקומען. די צוויי וועגן זענען מער ווייניגער כוזרי און די רמב ם. און די כוזרי'ס מער וועג מער ווייניגער, און איך זאג זייער שארף און זייער בקיצור גדול, איז אז אין הכי נמי. דאס איז נישט קיין וועג. מ'קען נישט זיין קיין איד אין חוץ לארץ. מ'קען, די רמב ם זאגט דאך אזוי. גייט ער ברענגט, גייט דאך לויט די כוז.

מען טוט וואס מען קען, מען פרובירט, מנהג אבותינו בידינו, הציבי לך ציונים, מען פרובירט וויפיל מען קען, אבער די פאקט איז אז דאס איז נישט, די כוזרי זאגט זייער קלאר אין די שארפסטע ווערטער אז די תורה ארבעט נישט, מען דארף מען דארף נביאים, מען דארף די גאנצע איידיע פון עס זיין ארץ ישראל מיט נביאים מיט השראת השכינה, עס איז נישט דא, וואס א מין וואך איז דאס, מען פרובירט, מען איז אלץ נאר כדי מען זאל צוריק קומען, און בקיצור מען דארף זיין א ציוני, מער ווייניגער, איך ווייס נישט אויב עס איז א עצה ווייל עס איז נישט, מען דארף דאך צוריקגיין אין צייט אויכעט, יא, די ציונים האבן נישט קיין טיים מאשין, דזשאגרעפי איז נישט גענוג, אבער. אבער מ'דארף בעצם צוריק גיין דארט, אזוי זאגט דער כוזרי, ער פרובירט טאקע צוריק גיין ארץ ישראל, דער חבר, ער טוט זיך אזוי למעשה, און נישט נאר ער, נאך אסאך אנדערע וואוילע אידן וואס האבן געהאט די פראבלעם, זאגט מ'דארף צוריק גיין וויפיל מ'קען, און אז ס'אמת, מודה אויף דעם אז ס'ארבעט נישט, דאס איז איין איין גאנג, און ס'איז קומט ארויס פון דעם טויזענטער נפקא מינה'ס פאר יעדע פאר יעדע שריט און טריט. יעצט איז דא א צווייטע גאנג, איך מיין אז דאס איז די רמב ם'ס גאנג, און אפשר באופן כללי רוב פון די חכמים וואס זענען דורכן חורבן, און מ'קען טראכטן זייער אגעין, ספעק, שפעקולירן קען מען זייער אסאך, אבער דער רמב ם איז גאנץ מפורש אין דעם אז די גאנג דארף זיין פונקט פארקערט, מען דארף פארשטיין אז אין הכי נמי, כ'ווייס נישט פארוואס איך זאג דאס, אין הכי נמי, די תורה איז געגעבן געווארן אויף א געוויסע צייט, אבער דאס איז דאך נאר די פרטי פרטים ווי עס שטעלט זיך אויס למעשה, וויאזוי זאל מען זאגן ותן, וויאזוי, פארוואס זאגט מען ותן טל ומטר בכלל, וואס מאכט דיך משוגע אז ותן טל ומטר שטימט נאר די תורה, ותן טל ומטר איז די עיקר התורה, פארדעם האט מען געגעבן די תורה אז מען זאל זאגן ותן טל ומטר אין די ריכטיגע צייט.

צדיקים, און די רמב ם רופט עס איש חכם וטוב, אבער חכם מיינט ער נישט סתם א חכם, ער מיינט צו זאגן איינער וואס איז דבוק אין גאט, אדער ער ווייסט גאט, עפעס אזוי. און דאס איז די תורה געקומען פאר יעצט, ווי אזוי פירט מען עס אויס? אוודאי אין זמן משה רבינו, מ'דארף אויספירן אזוי, און עס גיין אין אמעריקע עס אויספירן, יעצט ווי אזוי פונקטליך, ס'קען זיין די וועג וואס מ'פירט עס אויס איז גראדע דורך די אלע פיטשיווקעס פון די זאגן בשומע תפילה ותן טל ומטר, ס'קען זיין דאס איז א וועג, ס'קען זיין ס'דא אנדערע וועג, ס'איז לאו דווקא די אלע פונקטליך, מ'דארף נישט זיין אזוי וואריד וועגן דעם, ווייל די עיקר התורה, מ'דארף אין אנדערע ווערטער ס'נישט קיין בראך, מ'דארף מ'קען נישט מ'קען גאנץ גוט זיין א זיין א איד אין אמעריקע און זיין לכתחילה לכל הדעות נייס וועג, אפשר קען מען נישט ווייל ס'איז דא בגשמיות דארף מען פארשידענע תיקונים, אבער באופן עקרוני נישט קיין די תורה איז נישט סטאק אין דעיס וואס איז געווען אין ארץ ישראל פארקערט ווען מ'זאגט ווען די רמב ם זאגט אז די תורה איז נצחית מיינט ער נישט צו זאגן אז די תורה וויאזוי די פרטים זענען נצחי ער זאגט עס בפירוש ביי די וועי אין מורה נבוכים חלק ב' אז וואס ער מיינט צו זאגן אז די געדאנק איז נצחי און וויאזוי פירט מען אויס די געדאנק פונקטליך. ער זאגט נישט ממש אזוי אין פרק מ, איך האב נישט דא חלק ב', איך האב עס יא, פרק מ עפעס, ער איז מסביר וואס ער מיינט מיט נצחיות התורה, ער זאגט אויך בפירוש אז די חכמים דארפן יא טוישן די תורה ווען זיי דארפן, אבער טאר נישט אויסזאגן פאר קיינעם ווייל די עולם וועט עס אויפהערן צו פאלגן, ממילא די חכמים זענען בפירוש עובר אויף לא תוסיף ולא תגרע, נאר זיי האבן א פשט, זיי לערנען אריין, ער זאגט אז לא תוסיף איז נאר פאר די המון עם, די רמב ם און די כוזרי ביידע זאגן דאס ביי די וועי, לא תוסיף ולא תגרע מיינט נאר די עולם, עס מיינט נישט די חכמים. און פאר דעם פאלגן זיך די חכמים, דאס איז דאך זיין סטייל, מען דארף טרעפן צו ס'איז דא היינט נאך חכמים, אבער עטליעסט אמאל, בקיצור איך גיי נישט אריין זייער שארף אבער עס שטייט בפירוש, און ממילא די רמב ם איז, אין אנדערע ווערטער די רמב ם שטערט זייער סאך ווייניגער די גלות פאר די ווי די כוזרי, מען דארף עס זאגן אזוי ווי עס איז, די רמב ם שטערט סאך ווייניגער דאס אז ער וואוינט אין מצרים האט זיך געמוטשעט צו מעג יא צו מעג נישט, איך ווייס נישט, די פאקט איז ער האט נישט אזוי שטארק געשטערט, ס'איז עפעס א מסורה אז ער האט געזאגט אז ס'איז

אבער על כל פנים בקיצור הגדול איז דאס איז די וואס עס שטייט אין די די וואס וועלן זאגן דאס איז די ריזן פארוואס ס'איז דא דא א גוטע סיבה פאר די מענטשן וואס זיי ווילן גיין אין ארץ ישראל וואס זיי ווילן פארשטיין אז די תורה ווען ס'איז געגעבן געווארן א געוויסע וועג מיינט עס דווקא די וועג ס'מיינט נישט די כלל וואס דאס איז פונקט די פרט ס'מיינט באמת און איך וועל עס מסביר זיין מער בעסער מיט די כוזרי פארוואס ס'דארף אזוי זיין איז ממילא דארפן זיי זענען זיי גאנץ העפי מיט דעם וואס אין חוץ לארץ ארבעט נישט אזוי גוט די תורה ס'ארבעט בדרך טפל ממילא מ'שיקט די תפילות אויף מיט פאסט דארט אלע מיני עצות אבער עס איז נישט עכט.

און זיי ביידע זאגן אזא סארט תירוץ, און דאס איז מער ווייניגער די מאירי'ס תירוץ אין א געוויסע וועג וואס איך האב געוואלט פריער דערמאנען, אז אויף וואס מיינסטו אין די הימל איז דא עפעס שבת איז דא עפעס הימל הימל איז נישטא קיין צייט, אין א געוויסע זין זאגט ער איז יא דא צייט ווייל ער ווערט רונד און דא ווערט ער סטאק, אבער לאמיר זאגן די שארפסטע וועג וואס מען קען זאגן די תירוץ, בעל התניא זאגט עס נישט אזוי שארף אליינס, ווייל דארף דאך יא זיין א זאך וואס הייסט עת רצון, אבער. לאמיר זאגן אפילו בעסער ווי אים, מ'וועט זאגן אז אין הימל איז נישטא קיין צייט, וואס מיינט עת רצון? עת רצון מיינט אז מ'איז מער, מ'איז מער, נישט א בחינה, עס מיינט אז מ'איז זיך מער מתקרב צום אייבערשטן, וואס מיינט מער נתקרב? מ'איז אין א בעסערע מוד, כ'האב געברענגט די די אין די למשל אויף תיקון חצות זייער שיין די די ספר די קובץ כ'האב אים געזאגט נחלת יעקב הייסט עס, איז דא איינער פון די גדולים דארט. ענטפערט אזוי אויף תיקון חצות, זאגט וואס תיקון חצות, ער איז מסביר אויף די נוסח מער ווייניגער אז ס'גייט מיט אונז, און ער זאגט וואס ס'הייסט, וואס מיינט תיקון חצות, תיקון חצות איז עפעס תלוי אין די צייט, תיקון חצות די טייטש, מ'שטייט אויף פארטאגס, און די עולם פאפט, אלע וויאזוי די חסידישע האבן געזאגט די אלע נאראנים, די מענטשן וואס מאכן די לופט נאריש מיט פאליטיק, זיי שלאפן נאך, און מ'צינדט זיך אן א לעכט און מ'קען לערנען, אוודאי קומט קומט די אייבערשטער מיט לערנען, וואס דאס מיינט עס, ווען דו קענסט שעה'ט עס, ווען דו קענסט, ווען דו האסט א מינוט, ווען דו קענסט דיך מאכן רואיג, וואס באדערסט, קענסט ברענגען חברים, מ'קען לערנען. דאס מיינט אין חצות, וואס האסטו געמיינט ס'איז תלוי אין וויפיל אזייגער ס'איז, אויב ס'איז א ענין פון אזייגער, אוודאי איז תלוי וויפיל אזייגער ס'איז ווייל דעמאלטס איז א גוטע צייט זיך צוזאם קומען לערנען סודות התורה, אבער ס'איז נישט, מילא יעדע פלאץ איז דאך פשוט אז ס'איז אז ס'איז נישט קיין קשיא בכלל. פראקטישע זאך. פראקטישע, א נפשיות'דיגע זאך, א עבודה'דיגע זאך. וואס? ס'איז ממש די זעלבע זאך ווי די רמב ם דעמאלטס. ס'איז ממש די זעלבע טענה. יא, יא. דער רב מיינט נישט אזוי שארף, ניין, דער רב ווייל איך זאג דיך, דער רב איז קוקן דארף דיר ווייזן באריכות, דער רב האט א גאנצע מאמר אויף דעם און דער צמח צדק און דער מיטעלער רבי, אין שולחן ערוך הרב שטייט כמעט דאס אבער נישט אזוי ווייט. אבער ער צייכנט דאך צו די שולחן ערוך נישט ער האט געטראכט וועגן דעם מער, שולחן ערוך זאגט ער דאך נאר הלכה איז זייער שווער וואס די דארפסט קומען הלכה ס'קומט דארט אויס, נישט קיין חילוק. על כל פנים וואס האב איך געוואלט זאגן, סאו דאס איז די א. דאס איז א דריטע וועג וואס מען קען טראכטן, דאס איז א מער, מען קען רופן מער פיליסאפישע וועג, מער רופט עס רוחניות'דיגע וועג, זאגט אז אין הימל קענסטו עס זאגן אויב דו ווילסט, קענסט זאגן אויף פארשידענע נוסחאות, אין הימל איז אלעמאל שבת, און ווען אונז קאנעקטן זיך מיט דעם, דאס הייסט שבת, קענסט זאגן אזא סארט זאך, איינער האט מיך געזאגט אין מיין שיעור זונטאג, אז וואס וואס פאר מין קשיא איז דאס, וואו שטייט אין תורה אז די אייבערשטער רוהט יעדע, ארבעט עפעס יעדע זעקס טעג, וואס שטייט אין חומש?

און ווען מ'ווערט מ'טוט תשובה און מ'איז זיך מתעורר און מ'דערמאנט זיך אז די אייבערשטער ווייל די דין איז דאך אמת, ער טייטשט, דער מאירי זאגט אז די אמת איז אזוי ווי רבי נתן, אפשר אזוי ווי רבי נתן אז די אייבערשטער איז דן יעדע מינוט. דאס איז די אמת, נאר וואס מענטשן קען דאך נישט סובל זיין אזא סארט אזא סארט לעוועל פון יראת שמים, ס'איז נישט מעגליך פאר רוב מענטשן, אפשר דא יחידי סגולה, ממילא מאכט מען איינמאל אין א יאר וועט מען זיך דערמאנען, וואס זאגט מען? יעצט איז די אייבערשטער דן, ווען איז די אייבערשטער דן? ווען אונז קומען בית מדרש, נישט נישט אז ער ווארט אז מיר זאלן קומען און דעמאלט הייבט ער דן זיין, מיט דעם וואס אונז קומען, דאס מיינט אז ער איז דן, אזוי זאגט די אזוי זאגט די מאירי.

קען טייטשן אזוי, איך בין נישט זיכער אז עס מיינט דאס. אקעי, איך דארף אביסל אביסל זיך רוקן פון דעם, און דאס איז די דריי וועגן וואס מיר האבן געטראכט לעצטע וואך אביסל מער קלארער ארויסגעברענגט די דריי וועגן וואס מען קען טראכטן, אוואדע איך דארף נאר דאס זאגן, דאס איז קיין איינער פון די דריי וועגן איז נישט וויאזוי אונזערע חכמים וואס אונז רופן חכמינו זכרונם לברכה האבן געטראכט, און די אלע אידן, ס'איז דא זייער ווייניג אידן במשך הדורות וואס רעדן אין עניני יהדות וואס גייען די דרך חזל, ס'איז דא אזא דרך, נישט די מקובלים און נישט די.

בוט ער ס'איז דאך פונקט פארקערט צדיקים'ס עבודה טוישט זיך לויט דאס אבער נישט קיין חילוק אבער אזוי אזוי וואלטן געטראכט א טראדישענעל חזל איד וואלט זיכער אזוי געטראכט נאך אזוי פאר אסאך מאל גייט מיט די וועג איז איינע פון מיינע דוגמאות פאר א טראדישענעל חזל איד און שוין סאו און איך האלט אז עס איז דא א געוויסע גרויסע מעלה אין די וועג פארוואס איז דא א גרויסע מעלה אין די וועג הגם עס איז שווער צו פארשטיין איך מיין עס גייט נישט שטימען מיט קיין איין וועג וואס מענטשן וואס האבן הנחות וויאזוי דארף מען זאכן דארפן זיין גייט עס נישט שטימען אבער עס האט א ריזיגע מעלה אז עס איז נישט מוותר אויף קיינע צדדים פון די מציאות. אנדערע ווערטער אזוי מ'האט גערעדט לעצטע וואך אין יעדע פון די סארט פראבלעמס איז דא איז דא ידיעה מיט בחירה מ'קען זייער גרינג אפשניידן איין איין האלב פון די דילעמע און מ'האט נישט קיין דילעמע דאס איז דעטס נאו פאן כ'מיין אז עני וועי נישט אז נאו פאן אבער ס'איז אויך ווי מ'זאגט ס'איז אויך נישט ריכטיג ווייל ס'איז דא א סיבה פארוואס מ'זאגט די צווייטע צד ס'איז דא עפעס א הכרח עפעס א סיבה צו א רעליגיעזע סיבה צו א סתם א פילאזאפישע סיבה עפעס א סיבה איז דא פארוואס מ'דארף האבן די צווייטע צד און אזוי האבן זייער גוט מסביר געווען אז ס'איז געווען א שיעור וואס האט געווען נאר דאס

זאגט אין זייער זייער א קלארע וועג אז ביידע זענען אמת, ס'איז דא א הימל און מען דארף זיך רעכענען מיט דעם אבער די הימל רעכנט זיך מיט אונז, אמאל רעכנט זי זייער מענטשליך, אונז רעכנט זיך אביסל מיט אים, ער רעכנט זיך מיט אונז, קומט עפעס א פשרה אינצווישן, די חכמים רעדן אסאך מאל אין די נוסח, לכו נא ונוכחה, ירמי' הנביא האט געזאגט אז די אייבערשטער אז די אז די אידן זענען נו אז די אייבערשטער איז גערעכט, יונה האט געזאגט די אידן זענען גערעכט, ישעי' פארקערט ישעי' האט געזאגט די אייבערשטער איז גערעכט, און יענער, מען קען מאכן עפעס א פשרה. אזוי דאס איז די ריעליטי, פונקט דאס דאס איז נאר א משל כאילו א ציור אויף די פאקט, אבער איך מיין אז הלכה למעשה איז דאס די בעסטע וועג, ווייל אזוי פארלירט מען נישט ביידע פון קיין איין זאך, פרעגן פרעגן א קשיא, למשל די חסידישע אידן רעדן אזוי, ס'איז דא א חסידישע טייטש וואס זאגט אזוי ווי די זמן פסח איז מעורר, אזוי על פי קבלה איך ווייס פסח איז מעורר די יציאת מצרים, אויך ווען מען לערנט וועגן פסח איז מעורר, איז וואס איז פשט? ס'איז אז פורים אויב מ'וועט לערנען מיטן מיטן חנוכה וועגן דעם וועט אויך מעורר זיין. ביידע איז אמת סיי ס'דא א טאקע א זמן אויב מ'וויל דווקא אז די צדיק אויב ניי די וועט די צדיקים קענען יא ס'דא א בעלזע תורה אז מ'קען ממשיך זיין קדושת ארץ ישראל חוץ למקום א זייער פעימאס תורה מ'קען ס'איז שווער ס'איז גרינגער אין ארץ ישראל אבער מוטשעט זיך אביסל יא. יא, אבער כ'האב געזאגט פארוואס, ווייל ס'איז ווייל ס'איז נישט, ווייל ס'רוענט נישט, מען פארלירט נישט, נישט נישט כפשוטו, נישט ליטערלי, ווייל ס'איז א בעסערע משל ווי אלע אנדערע וועגן. אלעס איז דאך א משל. דאס איז א בעסט די בעסטע משל. ווייל כ'וועל זאגן פארוואס, ווייל און די הלכה למעשה איז אזוי, ס'איז גרינגער, אזוי ווי כ'האב גערעדט מיט א מיט ר' אורי האלצמאן די וואך וועגן דעם,

נאר א מעשה, האבן גערעדט וועגן די ציור לעצטע לו יצויר, מען האט א הולך במדבר, אונז זענען אלע געגאנגען אין מדבר, האסט פארגעסן ווען איז שבת, זיי זענען פארמעגליך געקומען, אנגעקומען נאכן קריג, קיינער האט נישט געהאט קיין לוח, און וואס טוט מען? גארנישט, יא אזוי איז דאך די הלכה, מען האט זיך צוזאמגעזעצט די רבנים, אלע זיך מחליט געווען, מסתמא געווען א ליטווישע און א חסידישע, סוף סוף כולם אנגעקומען די זעלבע שבת, אלע אידן היטן שבת. איז דאס איז שבת מדאורייתא, ס'איז נישט קיין דרבנן, ס'איז נישט קיין ספק, כ'האב דא איז דאך כסוף שבת, ס'איז שבת, ענק היטן שבת, איי ס'איז נישט די אמת'דיגע שבת, נישט קיין פרק, יעצט אויב אזוי, קען איך אים פרעגן, האב איך אים געפרעגט די שאלה, נו איז אויב אזוי קען איך מאכן שבת מיטן דינסטאג, פארוואס פארוואס זיך אנטון א שטריימל און בעקיטשע אזוי ווי די רעבע תלמידים פון עפעס א רעבע האבן געטון, און מיט עסן קידוש, פיש און זופ און ס'איז א שבת, דער זאגט יא, אבער דו גייסט נישט מיינען ערנסט. די נישט מיינען ערנסט איז א גרויסע פראבלעם פארשטייסט אפילו ווען א לו יצויר איז אלעס גרייט צו ברענגען אונז אונז דארפן עס מיינען ערנסט די לייט זאגן אז אונז מאכט יעצט שבת ווייסט עפעס א חסידיש איד איך האב אמאל געזען אזא שיינע מעשה פון די אמשינאווער רב זיין געזונט אז רבי לייבל וויליגער א מחותן האט געקאלט אמאל ביי קענסט די מעשה יא? האט געקאלט ביי א חתונה מיין טאטע האט זייער ליב די מעשה געקאלט ביי א חתונה.

אויב די אמת איז אז אלעס איז תלוי אין די מענטש, די גרינגסטע וועג ווען ס'איז שבת העלפט עס דיך צו, דאס וואס די גאנצע וועלט האלט שבת און ס'איז נישט נאר פון היינט פון דורי דורות דאס מאכט אז דו זאלסט עס קענען דו זאלסט קענען כולי האי ואולי מיינען ערנסט, פילן, מיינען ערנסט, כ'מיין נישט, נעמען ערנסט אז ס'איז יעצט שבת, עס דיך. אבער למעשה אפילו די הולך במדבר האלט שבת יעדן טאג. מען האט גערעדט פון דעם, ס'איז תלוי אין תלוי אין וויאזוי מען לערנט יענע סוגיא, ס'איז א מחלוקת ראשונים וואס די וואס די פשט, רדב"ז גייט זייער שטארק מיט די שיטה אז ס'איז עכט שבת, דאס איז די אנדערע טעג איז ער דוחק, ער קוועטשט פארוואס די אנדערע טעג דארף ער אויך מספק ווייל.

אינקלוד אסאך פון אסאך מער פון ריאליטי ווי די אנדערע וועגן אזוי מיין איך לעניות דעתי שוין עד כאן שיעור א' יעצט איך דארף אביסל נאך צען מינוט דארף אביסל אביסל משהו גיין ווייטער איך מאך האום ווארק אפשר אביסל גיין ווייטער איז אזוי סאו דאס איז עד כאן וואס האמיר גערעדט יעצט מען קען טראכטן ווייל איך האב דא א ריזיגע ליסט פון זאכן וואס מען קען דא טראכטן אפשר זאל איך עס ענק שיקן. די קשיא, כ'וועל זאגן, כ'וועל זאגן א הודאה על האמת, די קשיא איך האב, איך ווייס פון די קשיא שוין א לאנגע צייט, תניא און אנדערע, קיינמאל נישט געטראכט אז ס'איז עפעס א זאך ווערט צו ספענדן מער ווי דריי סעקאנדס טראכטן וועגן דעם, ס'איז זיכער עפעס א קלאץ קשיא די גאנצע זאך, עפעס איז ראנג מיט די קשיא, נישט קיין ערנסטע קשיא, ס'איז א קשיא אזוי ווי די, נו, די אחרונים, די פלעגן לאכן אויף די סקאלאסטיקס, זיי גייען אין ישיבה און. יוניווערסיטי און אלץ אויספיגערן וויפיל מלאכים קענען טאנצן אויף שפיץ נאדל, יא? א גרויסע נפקא מינה וויפיל מעגליך אויפן דאך אזויפיל, כ'ווייס נישט וואס א מין שאלה איז דאס, וואס וואס זאלסטו טון מיט די צייט? נישט קיין, עפעס איז ראנג מיט די שאלה, אזוי האב איך אלעמאל געטראכט, נאר וואס? כ'האב געכאפט ווען כ'האב געקוקט פון א אנדערע ענגל, געלערנט פון מער יסודות'דיגע נקודות, האב איך געזען אז די שאלה איז א גוטע, זייער א גוטע, עטליסט א גוטע עקזעמפל, ס'איז אינקלוד זייער אסאך, טאקע זייער אסאך שאלות, זייער אסאך יסוד עכטע שאלות, און זייער ערנסטע שאלות, וואס סאו מען קען אנראוועלען וואס אלע זאכן וואס ליגן אין די שאלה וועט מען אנקומען צו זייער אסאך זייער ערנסטע זאכן וואס טאקע און טאקע נישט נאר אחרונים פרעגן ראשונים און אפשר פסוקים איך ווייס נישט אבער זיכער אסאך פארדעם האבן זיך געמוטשעט מיט די שאלות און ממילא איז עס תלוי איך ווייס נישט אויב די מענטשן יעדן סיי מען קען אויס קען גיין מען קען גיין בעקווארדס און פארווארדס סיי מען קען גיין בעקווארדס און וואס די וועג וואס איך וויל גיין אביסל מען קען גיין אביסל פריער און זעהן נישט בפירוש אבער ווען מען טרעפט און וואס ראשונים רעדן וועגן די סארט סוגיות וואס אין שבת יום טוב באופן כללי קען מען אנהייבן צו אביסל מסדר זיין וויאזוי מענטשן האבן געטראכט וועגן די זאכן, און ממילא וויאזוי די תירוץ דארף אויסקומען פון פאר די שאלה, וויאזוי ס'איז נישט קיין שאלה אבער וויאזוי די תירוץ דארף אויסקומען, ממילא קען מען אויכעט זען נאך א זאך, גיין אביסל פארווארדס און זען וואס איז טאקע געשען, מה היה לנו, וואס איז. עפעס האט זיך געטוישט אין די ווען דער רדב"ז איז געבוירן געווארן דארט ערגעץ אז די שאלה האט אנגעהויבן צו מאכן סענס אדער האט מען אנגענומען א געוויסע וועג וואס לויט דעם איז עס שווער אדער זעסט דאך טאקע אנדערע די בעל תניא און אנדערע האבן טאקע געזאגט אנדערש אבער עפעס דארף מען דא פארשטיין וואס גייט דא פאר און איך האב געמאכט א ליסט פון עפעס אפשר פופצן פופצן אנדערע סוגיות וואס מען קען ארויסקוועטשן פון די פון די איין רידל ס'איז א רידל בעצם כ'האב נישט עפעס א שאלה ס'איז מער א רידל ווי איז שבת זינט אין אמעריקע אדער אין ארץ ישראל בערך א ריזיגע ליסט פון זאכן. באופן כללי האב איך דערציילט, מ'קען פרעגן ממש לומדיש, הלכות, אדער אגדה, אבער ממש שאלות פון למשל שבת, און מ'האט געזאגט א שיעור וועגן דעם זונטאג, מער ווייניגער עומד געווען אויף די שאלה, מ'קען חוקר זיין אין שבת צו שבת איז א דין אין א געוויסע צייט, אדער עס איז א דין אין די זיבעטע טאג, צוויי אנדערע וועגן פון פון טייטשן שבת, יא איז עס א איז עס א די זיבעט די טאג איז הייליג, אדער פשט איז די זיבעטע טאג איז הייליג, נפקא מינה אויב איינער ארבעט נישט א גאנצע וואך צו האט שבת. גרויסע נפקא מינה אדם הראשון וואס איז געבוירן געווארן די ערשטע טאג איז נישט קלאר ער האט געדארפט היטן שבת די ערשטע שבת אפשר די צווייטע שבת אדער א איד וואס ארבעט נישט אויב יעדע איינער ארבעט דאך טוט דאך מלאכות ס'האט נישט קיין פראבלעם באט לו יצויר ס'איז נישט קלאר שטייט דאך יעדע מאל שטייט שבת שטייט ששת ימים תעבוד ויום השביעי שטייט נישט וכל יום שביעי תשבות שטייט נישט קיינמאל אזא פסוק ס'זעהט אויס פון דעם וואס מ'איז מונה ששה ימים דער רדבז זאגט אזוי מונה ששה ימים מקדש שביעי שבת איז א זכר למעשה בראשית די שאלה איז צו ס'איז א זכר נאר צו די זיבעטע טאג אפשר ס'איז א זכר צו די גאנצע זיבן טעג פארוואס זאל עס נאר זיין א זכר צו די זיבעטע טאג? אפשר זכר צו די גאנצע זיבן טעג, און אויב מ'האט נישט זעקס טעג האט מען נישט קיין שבת אויך נישט. ס'איז דא א וועג פון אזוי טראכטן, קען נאך נפקא מינה, כ'זאג נאר אן עקזעמפל פון א חקירה וואס כ'האב גראדע גערעדט פון, מ'קען טראכטן וועגן קידוש החודש, וועגן יום טוב, וועגן וויאזוי יארן ציילן זיך, וועגן יום טוב שני, וועגן אפשר זמן תפילה, בקיצור א באנטש פון שאלות ווי יעדע איינס פון זיי א גאנצע א גאנצע מסכתא אין גמרא, וואס מ'קען טרייען אויסוועגן, חיימ'ס זאגט מ'זאל לערנען די זבחים, זען צו כוונות וויאזוי זיי ארבעטן, נאך אפשר כל התורה כולה מער ווייניגער, קען מען אדורכגיין מיט. זאכן וואס זענען נוגע צו די חקירה. נאכדעם, דאס איז באופן פרטי, זייער פרטי, אבער איך וויל נישט שטיין דארט ווייל כ'ווער צומישט מיט סוגיות און זאכן. דא קען מען טראכטן באופן מער כללי, אפילו טראכטן נאך פון הלכה אזוי ווי איין זאך וואס איך האב געזאגט פריער, למשל וואס טוט מען מיט דעם ווען די וועלט טוישט זיך זייער אנדערש און די, קיין איין הלכה, ביי די וועי, אפילו היינט אונז לעבן אין א וועלט וואס נישט נאר ס'איז געווען א חורבן בית ראשון און א חורבן בית שני און א גלות שפאניע און אזוי ווייטער, ס'איז אויך געווען וואטעווער די טווענטיעט סענטשורי וואז, און קיין איין זאך וואס שטייט אין שולחן ערוך איז נישט די זעלבע מציאות וואס ס'שטייט איך ווייס נישט אפילו איין זאך, נישט די טעפ, נישט די וואסער, נישט די ווערים אין די וואסער, נישט די, פרעג קוק אלע שאלות וואס מוטשעט זיך, איך ווייס נישט אפילו אויב די צייט, אפשר די שבת איז די זיבעטע טאג איז נאך אלץ מער ווייניגער, אפשר עטליסט ווער ס'וואוינט דא, קיין איין מציאות פון אונזער וועלט, מענטשן זאגן מ'גייט מיט שולחן ערוך, שולחן ערוך רעדט נישט פון קיין איין זאך אין דיין לעבן. קיין איינס נישט, אפשר בין איך מגזים, אבער כמעט קיין איין זאך נישט, און ס'איז א ריזיגע פראבלעם, מען לייגט נישט אראפ אזוי גוט די פראבלעם אויפן טיש, אבער ס'איז א ריזיגע צרה, וואס מיט קנינים, אין חושן משפט אויך, ס'נישטא קיין איין זאך, די משפחה זעט נישט אויס אזוי ווי ס'האט אויסגעזען דיין זיידעס משפחה, נישט נישט נאר ביי די מאדערנע אידן, ביי די חסידישע אידן, איך רעד נישט פון די די וואס איז ממש דיין דיין די יחס מיט דיין ווייב זעט נישט אויס די זעלבע, דיין אשה נקנית, איך ווייס נישט צו עס איז בכלל מסכים צו נקנה ווערן, איך ווייס נישט צו עס ארבעט קידושין אין היינטיגע צייטן, די די איך ווייס נישט אפשר יא, איך זאג נאר, די די די די קנינים מאכט מען נישט קיין קנין, קיינער איז נישט סומך גמור סומך דעת אויף א קנין כסף, נאר אויף א שטר וואס שטייט אין די בלאק טשעין צו ערגעץ, און א שבת יא, און אין אורח חיים זאגן רוב הלכות שבת זענען רעדן פון מציאות וואס איז נישט, וואס איז היינט אנדערש די מציאות, צו מען קען פארן מיט א שבת עלעוועיטער צו נישט, ס'איז אלץ. די מציאות איז אינגאנצן אנדערש, און רוב וואו האלט מען כ'האב אויסגעלאזט יורה דעה די טעפ איז נישט די זעלבע טעפ, קיצור ס'נישטא קיין איין זאך קיין איין זאך איז נישט די זעלבע, און אזוי געזאגט ס'איז שוין אסאך א פריערדיגע שאלה נישט געבוירן געווארן היינט אבער דאס איז א ריזיגע מ'קען עס רופן מעטא הלכה פראבלעם וואס איך ווייס נישט קיינער וואס האט א גוטע תירוץ פאר די פראבלעם אבער עטליסט ס'איז א שאלה וואס מ'דארף טראכטן. מען קען מעמיק זיין זייער אסאך וועגן וואס דאס תלוי און וויאזוי מען קען עס יא אפשר פרובירן צו סאלוון אבער מען דארף כ'וויל נישט דאס רעדן ס'איז נישט מיין שיעור ס'איז נישט קיין שיעור הלכה כ'האף אז נישט און שוין ס'דא אפשר מענטשן וואס קענען בעסער הלכה ווי מיר אבער און זמן תפילה יא ס'אויך א שאלה די די די זייגער נישט די זייגער פשוט ס'דא גרויסע אחרונים וואס זאגן דאס א גאנצע אריכות די בני מלכים זענען נישט קיין מלכים די בנ א זענען נישט ס'איז גארנישט אלעס איז אלעס איז. די מזונות איז נישט קיין מזונות, א שהכל איז נישט קיין שהכל, איך ווייס נישט, עס איז עפעס אלץ. קיצור, איך וויל נישט רעדן וועגן דעם, אבער וואס איך וויל יא רעדן איז אפשר א זאך וואס פון דעם אפשר דארף אויסקומען עפעס א נפקא מינה פון דעם, אבער וואס אונזער שיעור איז מער געמאכט איז נאך איין לעוועל פאר דעם, ס'הייסט ס'איז דא פשט הלכה און נאכדעם איז דא כללות הלכה, וואס הייסט יסודות הלכה קען מען עס רופן, נאכדעם איז דא וואס איך רופן אגדה אדער אדער מחשבה אדער טעאלאגיע וואס אין די היינטיגע מענטשן כמעט טראכטן נישט בכלל פון דעם, און איך וויל זאגן א גאנצע שיעור אפשר אמאל, איך האב שוין געזאגט אביסל די שיעור אין איינע פון די ענגלישע שיעורים, אז די שאלות פון קו התאריך זענען בפירוש תלוי אין, און נישט אין הלכה נאר אין אגדה, אין אנדערע ווערטער וויאזוי מען פארשטייט די סארט שאלות וועגן וואס איז שבת און אזוי ווייטער, און נאך אסאך זאכן, און ממילא דארף מען עטליעסט אביסל. לערנען וויאזוי, און דאס איז א זאך וואס רוב ישיבות לערנען עס נישט, זיי זאלן האבן א מקום להתגדר, און מ'דארף אביסל פארשטיין וויאזוי פארצייטישע אידן ראשונים און אחרונים אלעס האבן געטראכט וועגן די שאלות באופן הכי כללי, און אפשר וועט מען קענען זען אביסל אביסל ארויסגיין פון די פרטית'דיגע זאכן און מער באופן כללי וועט מען קענען זען אביסל ווי דאס איז, כ'האב געזאגט וואס צו טון, איך גיי נישט טון טען עלעווען פופטין, איך דארף ענדיגן, כ'האב ארויסגעדרוקט דא, די רמב"ם האט א פרק, איך האב עס געשיקט אויך אויפן וואטסעפפ, צוויי ראשונים וואס זענען אביסל אביסל מדגים צוויי זייער אנדערע וועגן וואס מ'קען טראכטן וועגן די אנדערע זאכן, און אוודאי איז דא נאך אסאך, עס איז דא ראשונים נאך וואס רעדן מער מער קלאר ממש וועגן די שאלה וואס אונז האבן גערעדט, אבער איך האב געברענגט אבער דא איז צוויי, איינס איז די רמב"ם, כידוע, די רמב"ם האט איין גאנצע פרק, די רמב"ם. האט אין ספר היד אבער נישט משנה תורה פרקים פון טעמי המצוות, און ער האט א גאנצע פרק אויף מועדים, איך האב געברענגט נאך נאך א פרק וואס רעדט וועגן שבת, און אבער דאס זענען די צוויי מעין פרקים, כ'ברענג די גאנצע פרק ווייל איך ווייס נישט ווי צו סטאפן ווען איך קוק אין רמב"ם, אבער דאס גייט ער דורך אלע מועדים וואס די טעם וואס די כללות ופרטות זייער זייער שיין און זייער זייער באריכות בהרחבה זייער פשוט ס'נישט קיין שווערע פרקים וואס מ'קען יעדער איינער קען עס ליינען, און כ'מיין אז די עיקר וואס מ'דארף קוקן מער ווי וואס ער זאגט דארף מען קוקן וואס ער זאגט נישט, עפעס זאגט ער נישט אויכעט און מ'דארף זייער גוט פארשטיין. לויט די יסוד פון לויט די יסודות פון טעמי מצוות פון דעם וואס ער מיינט צו זאגן דא, נאכדעם האב איך געברענגט זייער אינטערעסאנטע זאך אז מען קען קוקן די רמב"ם האט דאך א מנהג, מענטשן מיינען אז ס'דא צוויי רמב"ם'ס פון יד החזקה און משנה תורה און ס'איז נישט דא און די תירוץ איז נישט אזוי ווי זיי זאגן אז די רמב"ם פון משנה תורה איז די זעלבע פון יד החזקה נאר פונקט פארקערט די רמב"ם פון יד החזקה איז די זעלבע פון משנה תורה און ס'דא פארשידענע און ווען די רמב"ם זאגט עפעס א דבר אגדה אין משנה תורה איז עס איז עס חידושים נפלאים ביותר.

איין זאך איז ווייטער מ'דארף לערנען פון וואס ער זאגט נישט, ער זאגט זייער אסאך זאכן נישט, ער זאגט נישט אלעמאל וואס דו וואלסט עקספעקטעד ער זאל זאגן וועגן שבת יום טוב חנוכה פורים און אזוי ווייטער, ער זאגט עפעס אנדערש אסאך מאל, מ'דארף זייער גוט לערנען, און איך מיין אז דאס האט אלעמאל צוטון מיט די טעמי המצוות לפי דעתי, איך האב נישט געזען קיינער זאגט דאס אבער אפשר איז דא וואס זאגן עס אבער אזוי זעט מיך אויס, ער זאגט אמאל אינמיטן די ווען ער רעדט פון שמחת יום טוב האב איך געברענגט זייער וויכטיג צו זען ווי אזוי ער פארשטייט עס, און דאס איז די שיטת הרמב"ם, נאכדעם איז דא די כוזרי וואס פארשטייט זיך כדי צו פארשטיין עני שטיקל כוזרי דארף מען לערנען א גאנצע ספר, אבער איך האב פרובירט צו ברענגען איין שטיקל פון מאמר ב', צוויי שטיקל פון מאמר ב', און איינס פון, נאך אפאר שטיקלעך פון מאמר ג' און מאמר ד' די דריי דריי מאמרים, וואס דארט רעדט ער זייער קלאר וועגן שבת און מועדים, און ער לייגט אראפ ווי וויכטיג זיי זענען אין זיין אין זיין סיסטעם אין זיין שיטה זענען זיי לכאורה אסאך וויכטיגער ווי אין רמב"ם'ס הבנה, און פאר זייער אסאך ריזענס וואס מ'דארף אדורכגיין בעיון גדול, אבער על כל פנים דאס זענען די. זייער קלארע מקורות, מענטשן וואס רעדן, זיי פרעגן די שאלה וואס איז א שבת, וואס איז א יום טוב, פארוואס איז עס, בקיצור, און אויב מ'וויל פארשטיין וואס גייט דא פאר, אפשר וועט מען קענען צוריק קומען צו פארשטיין ווי, צו שבת איז אין אמעריקע אדער אין ארץ ישראל און אזוי ווייטער. שוין, ברוך השם דא אין ק י קדיש, כ'מיין איבער א קשיא, גייט עס יעצט. איך דארף טרעפן די מונה רויחים פון כז א זאך. קלאוז די, קלאוז די טינג. די סילווער טינג.